מאנטאג תצא, זאגט די הייליגע תורה, והיה און ס'וועט זיין, ביום אין דעם טאג הנחילו וואס ער וועט מאכן ארבן את בניו זיינע זין את אשר יהיה לו, דאס וואס וועט זיין צו אים, לא יוכל לבכר, קען ער נישט מאכן א בכור, את בן האהובה, דער זון פון דער געליבטער פרוי, על פני בן השנואה הבכור, פאר דעם זון פון דעם געפיינטעטן פרוי, וואס ער איז באמת דער עלטסטער זון. כי, נאָר, את הבכור, דעם בכור בן השנואה, דער זון פון דער פאַרפײַנטעטע, יכיר, דאַרף ער אַנערקענען, לתת לו, צו געבן פאַר אים פּי-שניים, אַ דאָפּלטע טייל, בכל אשר ימצא לו, מיט אַלעס, אין אַלעס, וואָס וועט אים, זיך געפינען צו אים, כי הוא ראשית אונו, ווייל ער איז דער ערשטער פון זיין קראַפט, לו משפּט הבכורה, אים קומט זיך, על-פּי דין, די בכורה. זאגט רש"י פי שניים כנגד שני אחים, דער בכור באקומט אזוי ווי צוויי אנדערע ברודער, בכל אשר ימצא לו, מכאן פון דא זעהט מען שאין הבכור נוטל פי שניים בראוי לבוא לאחר מיתת האב כבמוחזק, א זאך וואס איז נאכנישט יעצט אונטערן טאטנ'ס רשות, ס'איז א ירושה וואס דער טאטע וועט שפעטער באקומען, דאס באקומט נישט דער בכור דאפלט דערפון, אזוי ווי א זאך וואס ליגט שוין יעצט ביים טאטן. זאגט די פסוק כי יהיה לאיש אז ס'וועט זיין פאר א מענטש בן א זון סורר א אפקערער ומורה און א ווידערשפעניגער איננו שומע בקול אביו ובקול אמו ער הערט נישט צו אין די קול פון זיין טאטע און די קול פון זיין מאמע ויסרו אותו זיי וועלן אים מוסר'ן ולא ישמע אליהם און ער וועט זיך נישט צוהערן צו זיי. זאגט רש"י סורר מיינט א סר מן הדרך און מורה מיינט מסרב בדברי אביו לשון ממרים. ויסרו אותו מתרין בו בפני שלושה מ'ווארענט אים פאר דריי מענטשן, ומלקין אותו, ביי די ערשטע מאל וואס ער טוט עפעס געבט מען אים נאר מלקות. בן סורר ומורה זאגט רש"י אינו חייב עד שיגנוב, ער דארף גנב'נען פונעם טאטנ'ס פארמעגן, ויאכל און אויפעסן תרטימר בשר, א געוויסע מאס פון פלייש, וישתה און צוטרינקען חצי לוג יין, א האלבן לוג פון וויין שנאמר זולל וסובא, שטייט דא אין די פסוקים אז ער איז א זולל וסובא, ונאמר און ס'שטייט אין א פסוק אל תהי בסובאי יין בזוללי בשר למו זעען מיר אז זולל וסובא גייט ארויף אויף פלייש און וויין. ובן סורר ומורה נהרג על שם סופו. באמת'ן האט ער נישט געטון דא אזעלכע שרעקליכע זאכן, אבער מען הרג'עט אים אויף זיין סוף. הגיעה תורה לסוף דעתו, די תורה האט גענידערט צו די סוף פון זיין דעת, סוף וועט זיין שמכלה ממון אביו, ער וועט אויסנוצן זיין טאטע'ס געלט ומבקש לימודו, ער וועט זוכן זיין געוואוינהייט ואינו מוצא ער וועט עס פון מער נישט טרעפן, ועומד וועט ער זיך אראפשטעלן בפרשת דרכים אויף די שיידוועגן ומלסטם את הבריות און בארויבן מענטשן און טאמער איינער וועט זיך נישט לאזן וועט ער הרג'ענען יענעם. אמרה תורה האט די תורה געזאגט ימות זכאי ענדערש זאל ער שטארבן ווען ער איז נאך ריין ואל ימות חייב און ער זאל נישט שטארבן נאכדעם וואס ער וועט שוין זיין אמת שולדיג זאגט די פסוק ותפשו בו אביו ואמו זיין טאטע און מאמע דארפן אים אנכאפן והוציאו אותו און מען טראגט אים ארויס אל זקני עירו צו די עלטסטע פון זיין שטאט ואל שער מקומו צום בית דין וואס איז ביים טויער פון זיין שטאט.

דארט וואו ס'איז שארף פונעם חנית פונעם שפיז איז געווען שש מאות שקלים ברזל, ס'האט געוואויגן זעקס הונדערט אייזערנע שקלים, ונושא הצנה הולך לפניו, ער האט געהאט א מענטש וואס איז פאראויס געגאנגען פון אים און יענער האט געטראגן א פאנצער אז קיינער זאל אים נישט קענען גארנישט טון. ויעמוד ער האט זיך אראפ געשטעלט, ויקרא ער האט גערופן אל מערכות ישראל צו די אידן וואס זענען געווען געקומען אנגעגרייט צו א מלחמה, ויאמר להם האט ער געזאגט צו זיי, למה תצאו לערוך מלחמה, פארוואס זאלט עטץ אלע דארפן ארויס קומען און מאכן א מלחמה, הלא אנכי הפלישתי, איך בין דאך סתם א פלישתי, ווי ס'שטייט אין תרגום, איך בין גוליית הפלשתי, וואס איך האב געהארגעט די צוויי קינדער פון עלי, חפני און פנחס, און איך האב געפאנגען דעם ארון פונעם אייבערשטן, און איך האב עס געפירט צום הויז פון דגון, פון זיין עבודה זרה, און ס'איז געווען דארטן זיבן חדשים. ביי יעדע מלחמה וואס די פלשתים האבן, גיי איך ארויס פארנט פון דער מלחמה, און איך געווין, און איך הרג'ע מענטשן ווי שטויב פון דער ערד, און דאך, האבן מיך די פלשתים נאך נישט אויפגענומען צו זיין א פירער, און ענק אידן, ואתם עבדים לשאול, און ענק זענען קנעכט פאר שאול המלך, עטס האטס אויפגענומען שאול המלך אלס א קעניג, און עטס האט זיך אלע אונטערגעווארפן אונטער אים, וואסערע גבורות האט ער שוין באוויזן, אז עטס האטס אים אויפגענומען אלס קעניג? ברו לכם איש, וועלטס ענק אויס דעם שאול, דעם מענטש וואס ער איז זיכער א גיבור חיל אז עטס האטס אים אויפגענומען, און טאמער ער איז נישט גענוג שטארק, וועלטס אויס א צווייטן מענטש, וירד אלי, און יענער זאל נידערן צו מיר, מ'וועט מאכן א מלחמה איינס אויף איינס, און מ'וועט זען ווער ס'וועט געווינען. אנדערע מפרשים טייטשן הלא אנכי הפלישתי, אז באמת האט ער געמיינט צו זאגן אז ער איז א חשוב'ער פלישתי, ער איז יא געווען עפעס א גענעראל, און ס'וואלט אים נישט געפאסט ער זאל זיך אראפלאזן און האלטן א מלחמה מיט סיי ווער פון די אידן, אבער אף על פי כן איז ער מוותר אויף זיין גרויסע, אויף זיין, אויף זיין אויף זיין כבוד, און ער איז גרייט זיך צו שלאגן מיט יעדן איינעם פון די אידן וואס מ'וועט נאר ארויסשטעלן וואס זאל זיך שלאגן אקעגן אים. זאגט די פסוק, ער האט געמאכט אזא תנאי מיט זיי, אם יוכל להילחם איתי, טאמער יענער וואס וועט ארויסקומען אקעגן מיר וועט קענען מלחמה האלטן מיט מיר, והכני און ער וועט מיך שלאגן, והיינו לכם לעבדים, וועלן אלע פלישתים, אונז אלע וועלן זיין צו ענק פאר קנעכט. אבער ואם אני אוכל לו טאמער איך וועל יענעם בייקומען והכיתיו און איך וועל אים שלאגן והייתם לנו לעבדים וועט עטץ זיין פאר אונז פאר קנעכט ועבדתם אותנו עטץ וועטס אונז דינען. ויאמר הפלישתי, ווען גוליית האט געזען אז קיינער רופט זיך נישט אן קיינער קומט נישט ארויס מלחמה האלטן מיט אים האט ער זיך אנגערופן, אני חרפתי את מערכות ישראל היום הזה דעם היינטיגן טאג האב איך געשענדעט כ'האב פארשעמט די מערכות ישראל כ'האב זיי געוויזן אז קיינער קען זיך נישט ארויסשטעלן אקעגן מיר, תנו לי איש ונלחמה יחד, אין אנדערע ווערטער, עטס לאזטס ענק פארשעמען מיט יעדן פארבייגייענדן מינוט וואס עטס שטעלטס נישט ארויס א מענטש, ווייזטס עטס ארויס אז עטס האטס טאקע נישט דעם מענטש וואס קען זיך שטעלן אקעגן מיר, ממילא פארשעמטס ענק נישט מער נאר געטס מיר א מענטש און לאמיר מלחמה האלטן אינאיינעם זען ווער ס'וועט באזיגן. שטייט אין תהלים קאפיטל מ"ה. די קאפיטל רעדט פונעם שבח פונעם תלמיד חכם, אדער גייטס ארויף אויף דוד המלך אדער אויף מלך המשיח. מור ואהלות קציעות כל בגדותיך, אלע דיינע קליידער שמעקן אזוי ווי די דריי סארטן בשמים, מור און אהלות און קציעות, אזוי ווי די סדר פון חשוב'ע מענטשן אז זיי לאזן זייערע בגדים רייכערן מיט בשמים אז ס'זאל גוט האבן א גוטן ריח. רש"י ברענגט א פשט פון מדרש, כל בגדותיך איז א לשון פון פעלשונגען, אלע דיינע פעלשונגען וועלן ווערן איבערגעדרייט און מתכפר ווערן און ס'וועט האבן א גוטן גערוך. מן היכלי שן מני שמחוך, טייטשט רש"י, פון די היכלות, פון די גרויסע פאלאצן וואס זענען צוזאמגעשטעלט געווארן פון די טייערסטע מאטריאל וואס דאס איז שן, ציין פון אן עלעפאנט, וואס דאס רופט זיך אייווערי, מני פון מיר, שמחוך, ס'הייסט די גן עדן וואס איז אנגעגרייט פארן תלמיד חכם, וואס וועט קומען פון מיר פונעם אייבערשטן, דאס וועט דיך משמח זיין נאך סאך אסאך מער ווי די רייכע מענטשן וואס זיי וואוינען אין די היכלי שן וואס דירה נאה דאך מרחבת דעתו של אדם, אבער די גן עדן וועט סאך מער משמח זיין דעם תלמיד חכם ווי די טייערע היכלות וואס זענען געמאכט פונעם טייערסטן סארט מאטריאל וואס די גרעסטע עשירים וואוינען דערין. אנדערע מפרשים טייטשן אז די בגדים, מען רעדט פונעם קעניג, פונעם מלך המשיח, אז זיינע שמעקעדיגע בגדים וועט מען ארויסנעמען מן היכלי שן, פון אזעלכע טייערע היכלות, טייערע שענק וואו מען האלט עס, און מני שמחוך דאס וועט דיך משמח זיין. זאגט די פסוק בנות מלכים, די טעכטער פון קעניגן, ביקרותיך טייטשט רש"י א לשון פון באזוכן, זיי וועלן דיך באזוכן. אנדערע מפרשים טייטשן עס א לשון פון טייערקייט, יקר וגדולה, זיי וועלן דיך שעצן. נצבה שגל לימינך, דיין קעניגין וועט שטיין צו דיין רעכטע האנט. הגם ס'וועט זיין אסאך טעכטער פון גוי'אישע קעניגן וואס וועלן קומען צו דוד המלך אדער צו מלך המשיח, זיי וועלן זיך וועלן מגייר זיין אז ער זאל זיי נעמען, דאך די אידישע קעניגין, זי וועט אייביג שטיין צו די רעכטע האנט, זי וועט זיין די עיקר קעניגין, בכתם אופיר, זי וועט זיין באצירט מיט טייערע גאלדענע צירונגען וואס קומט פון דער שטאט אופיר. דער תרגום טייטשט נצבה שגל לימינך אז דאס גייט ארויף אויף די תורה וואס איז געגעבן געווארן מיט די רעכטע האנט, טאמער דו וועסט האלטן די ספר תורה אויף דיין רעכטע האנט דעמאלטס וועט זיין בנות מלכים ביקרותיך אז זיי וועלן דיך האלטן טייער. שמעי בת, הער דיך צו אידישע טאכטער כנסת ישראל אזוי גייט די פשט לויט רש"י, וראי און זע והטי אזנך. זע דעם גוטן וועג און נייג צו דיין אויער צו דער תורה, ושכחי עמך, זאגט רש"י, פארגעס די פעלקער פון וואו דו קומסט, האסט דיך אויפגעצויגן צווישן די גוי'אישע פעלקער, פארגעס אלע זייערע פירונגען, ובית אביך, פארגעס דאס וואס דיינע אור עלטערן האבן געדינט עבודה זרה, שטייג אויס פון דעם, דערווייטער דיך פון די שלעכטע וועגן און דערנענטער דיך צום גוטן וועג. אנדערע מפרשים זאגן אז דאס גייט ארויף אויף די בנות מלכים, די גוי'אישע. טעכטער פון קעניגן, וואס זיי וועלן קומען צו דוד המלך אדער צום מלך המשיח, רעדט ער צו זיי און ער זאגט, הערטס ענק גוט צו, פארגעס דיין פאלק, זיי דיך מגייר, לאז דיך אפ פון דיין גויאישקייט פון דיין טאטנ'ס שטוב, זיי דיך מגייר, נעם אן דעם גלויבן פון דוד המלך, פון מלך המשיח, און דעמאלטס, ויתאו המלך יפיך, דער קעניג וועט גליסטן דיין שיינקייט, דיינע שיינע מעשים. כי הוא אדוניך, נאר ער איז דיין הער, אפילו די אלע גוי'אישע פעלקער וועלן מער נישט האבן קיין מלכים, לימות המשיח וועט משיח זיין דער איינציגער מלך און שליט אויף די וועלט, והשתחוי לו, און בוג דיך צו אים, און ער וועט דיך מוחל זיין אויף אלעס וואס דו האסט געטון פאר אים, פאר די אידן, טאמער דו עסט דיך אונטערווארפן און עסט מקבל זיין, עסט מקבל מרות זיין פונעם מלך המשיח. אויב ס'גייט ארויף אויפן תלמיד חכם, גייט עס, אויב ס'גייט ארויף אויף די אידן, גייט עס ארויף אז טאמער מ'עט מקבל זיין די עול תורה, און מ'עט זיך פירן מיט גוטע מעשים, דעמאלט וועט דער מלך דער אייבערשטער גליסטן דיינע שיינע מעשים, און מ'עט זיך בוקן צום אייבערשטן. מסכת ביצה, פרק ב', זאגט די הייליגע משנה. יום טוב שחל להיות ערב שבת, אויב יום טוב געפאלט אויף א פרייטאג, לא יבשל אדם בתחילה מיום טוב לשבת, טאר מען נישט אנהייבן קאכן אין יום טוב אויף שבת, אבל מבשל הוא ליום טוב, מען מעג קאכן אויף יום טוב, מען קאכט א גרויסן טאפ אויף יום טוב, ואם הותיר אז ס'בלייבט איבער הותיר לשבת, דאס איז אפילו אן עירוב תבשילין, נאר ועושה תבשיל, א מענטש האט א עצה צו מאכן א געקעכטס מערב יום טוב, פון ערב יום טוב קאכט ער אפ עפעס ספעציעל אלס א עירוב תבשילין און ער הייבט שוין דעמאלטס אן צו קאכן אויף שבת, וסומך עליו לשבת, און ער פארלאזט זיך אויף דעם אז ער מעג עמטליך גיין יום טוב ווייטער קאכן אויף שבת ווייל ער האט דאך שוין אנגעהויבן פון ערב יום טוב. און דער ברטנורא שמועסט דא אויס אז אויף א עירוב תבשילין מאכט מען א ברכה אזוי ווי מען מאכט א ברכה אויף עירובי חצירות, ווען מען וויל מזכה זיין פאר אנדערע מענטשן דארף מען עס אויפהייבן דורך א צווייטן יענער זאל אינזין האבן צו מוציא זיין די אלע וואס פארלאזן זיך אויף דעם עירוב, און מען קען מזכה זיין א צווייטן אפילו שלא מדעתו ווייל זכין לאדם שלא בפניו. זאגט די משנה, בית שמאי אומרים, שני תבשילין, עירובי תבשילין דארף זיין צוויי געקעכצן, ובית הלל אומרים תבשיל אחד, ס'איז גענוג איינס, ושווין, זיי זענען, האלטן אייניג, בדג, אז מען קאכט א פישל, וביצה שעליו, מען גיסט אויס א איי דערויף, ביים פרעגלען צו וואס שהן שני תבשילין, דאס הייסט שוין צוויי תבשילין און דאס איז שוין א גוטע עירוב תבשילין אפילו לויט די בית שמאי. אכלו, אויב מען האט אויפגעגעסן דעם געקעכץ וואס מען האט שוין געקאכט ערב שבת, וואס מען האט געקאכט, איז געווארן אויפגעגעסן נאך פאר שבת, או שאבד אדער ס'איז פארלוירן געווארן, לא יבשל עליו בתחילה, קען מען נישט לכתחילה גיין קאכן ווייטער אויף דעם חשבון, ווייל מ'האט דאך שוין נישט דעם עירוב. ואם שייר ממנו כל שהוא אפילו ס'איז געבליבן נאר א משהו, וואס הייסט אנהייב דארף די עירוב תבשילין האבן כאטשיג א כזית, אבער אז בדיעבד אז מ'האט געגעסן דערפון אדער ס'איז פארלוירן געגאנגען ס'איז איבערגעבליבן א כל שהוא סומך עליו לשבת, קען מען זיך יא סומך זיין דערויף, און אין יום טוב קען מען ווייטער קאכן לצורך שבת. אויב מ'האט שוין אנגעהויבן קאכן און ס'איז פארלוירן געווארן די עירוב מעג מען שוין ענדיגן. משנה ב', חל להיות אחר השבת, יום טוב וואס געפאלט אויף א זונטאג. און די הלכה איז אז מטהרין, אלעס דארף מען רייניגן, סיי מענטשן און סיי כלים, מ'רייניגט זיך, חייב אדם לטהר עצמו ברגל. וואס טוט זיך טאמער עס איז יעצט שבת ערב יום טוב און ער דערמאנט זיך ער האט זיך נאכנישט גע'טובל'ט, ער האט נאך כלים וואס מען דארף טובל'ען, בית שמאי אומרים מטבילין את הכל מלפני השבת, מען דארף אלעס טובל'ען פון פאר שבת, סיי א מענטש און סיי כלים, מען טאר נישט פאררעכטן, תיקון כלי, תיקון מנא, מען טאר דאס נישט טובל'ען אום שבת אדער אין יום טוב, ובית הלל אומרים כלים מלפני השבת, כלים דארף מען טאקע טובל'ען פון פאר שבת, אבער ואדם, וואס א מענטש האט א תירוץ ווען ער גייט אריין אין די מקווה, אפשר וויל ער זיך נאר אפקילן, ער וויל זיך. ער וויל זיך אביסל אפוואשן לשם תענוג, ער מיינט נישט לשם טבילה, בשבת מעג מען אפילו אום שבת, ס'הייסט אין יום טוב זיכער, און אפילו אום שבת מעג מען זיך אויכעט טובל'ען און רייניגען, ווייל מ'האט א תירוץ, ס'קוקט אויס נאר ווי מ'וויל זיך אפקילן אדער אפוואשן אביסל. משנה ג', ושוין, סיי די בית שמאי און סיי די בית הלל האלטן אייניג, שמשיקין, מ'קען משיק זיין, את המים, טמא'נע וואסער, אויב א מענטש האט גוטע וואסער וואס איז געמאכט צום טרינקען און ס'איז טמא געווארן, איז די עצה דערצו אז מען קען עס מזריע זיין, מען מאכט, מען לייגט עס אריין אין א מקווה דורך א אנדערע כלי, און מען מאכט ס'זאל זיך אביסל אנרירן צו די וואסער פון די מקווה, דעמאלטס ווערט די גאנצע וואסער ריין. מען טאר מען עס אבער נישט אריינלייגן אין א טמא'נע כלי, און אינזין האבן אז די כלי זאל אויכעט ווערן טהור, בדרך אגב, פון די וואסער זאל די כלי אויכעט באקומען א טהרה, ווייל די כלי איז ממש א תיקון מנא. איז מעג מען עס אריינלייגן אבער בכלי אבן, אין א שטיינערנע כלי, וואס דאס איז נישט מקבל טומאה, לטהרן, צו רייניגן די וואסער, דאס מעג מען. אבל לא מטבילין, מען טאר עס אבער נישט טובל'ען אין א כלי עץ וואס איז טמא געווארן וואס דאס דארף אויכעט האבן טבילה, דעמאלטס טאר מען נישט. ומטבילין מגב לגב ומחבורה לחבורה, ס'איז דא אזעלכע זאכן וואס מען טובל'ט וואס איז נישט עכט טמא, מען וויל נאר צוגעבן א קדושה יתירה מער א טהרה ווי פריער, דאס מעג מען יא. מגב לגב מיינט, טאמער כ'האב געהאט געטובל'ט א זאך, כ'האב עס געוואלט נוצן פאר חולין, און שפעטער האב איך מיר בארעכנט איך וויל עס נוצן פאר תרומה, אדער קודם האט מען עס געוואלט נוצן פאר תרומה און בארעכנט זיך עס צו נוצן פאר קודש, און מען טובל'ט עס נאכאמאל, דאס איז נאר תוספת טהרה, דאס מעג מען אין יום טוב, און די זעלבע זאך מחבורה לחבורה, ער האט געהאט געטובל'ט כלים על דעת אז ער גייט עסן מיט איין חבורה די קרבן פסח, און שפעטער האט ער זיך מיישב געווען ער וויל עס עסן מיט א צווייטע חבורה, און ער וויל מחמיר זיין ער וויל עס טובל'ען, די צווייטע חבורה זענען עפעס פרומערע מענטשן ער וויל עס נאכאמאל טובל'ען, אבער דאס איז נאר תוספת טהרה, מעג מען עס טובל'ען אין יום טוב. משנה ד', בית שמאי אומרים, מביאין שלמים, יום טוב מעג א מענטש ברענגען א שלמים, ווייל דארטן איז אויך דא א חלק וואס גייט פארן מענטש, ממילא איז עס צורך אוכל נפש, ואין סומכין עליהן, אנלאנען דערויף אין יום טוב טאר מען נישט, ווייל דאס הייסט ווי ער איז זיך משתמש בבעלי חיים, מ'דארף זיך דאך אנלאנען בכל כוחו, און זיי האלטן אז. מען קען זיך אנלאנען פון ערב יום טוב, ווייל זיי האלטן נישט תיכף לסמיכה שחיטה ממילא טאר מען זיך נישט אנלאנען אום יום טוב, אבל לא עולות, א קרבן עולה טאר מען בכלל נישט ברענגען אום יום טוב, ווייל ס'נישט דא דארטן קיין מאכל אדם ס'איז נאר לגבוה. ובית הלל אומרים מביאין שלמים ועולות, מען מעג ברענגען סיי שלמים און סיי עולות, וסומכין עליהן און מען מעג זיך אויכעט אנלאנען דערויף, ווייל זיי האלטן תיכף לסמיכה שחיטה און מען קען נישט אנדערש ברענגען די קרבנות נאר אז מען לאנט זיך אן אין יענעם טאג תיכף פארן שעכטן. נדרים און נדבות, זאגט דער ברטנורא איז יעדער מודה אז דאס מעג מען נישט ברענגען אין יום טוב, נישט קיין עולות און נישט קיין שלמים, נאר זאכן וואס זענען א חובה, עולת ראיה, שלמי חגיגה. שמועסט ער אויס אויכעט אז דאס וואס די בית שמאי זאגט אבל לא עולות גייט נישט ארויף אויף א קרבן מוסף, אדער די קרבן תמיד, דאס איז דאך א קרבן ציבור און עס האט א זמן קבוע, מען קען עס נישט ברענגען א צווייטע צייט, מען רעדט פון אזעלכע קרבנות וואס מען קען ברענגען א טאג שפעטער אויכעט, עס האט תשלומין כל שבעה. משנה ה, בית שמאי אומרים, לא יחם אדם חמין לרגליו, יום טוב טאר מען נישט אנווארעמען וואסער זיך צו וואשן די פיס, ווייל די תורה האט נאר מתיר געווען אוכל נפש, נישט קיין וואשונגען. אלא אם כן ראויין לשתיה, אז ס'איז ראוי צום טרינקען, דעמאלטס קאכט מען עס אויף צום טרינקען, און נאכדעם קען מען שוין, אז ס'בלייבט איבער, קען מען עס נוצן זיך צו וואשן די פיס. ובית הלל מתירין, די בית הלל זאגן אז מ'מעג זיך יא אנווארעמען וואסער מתוך שהותרה הבערה לצורך אוכל נפש, איז עס אויכעט מותר געווארן שלא לצורך אוכל נפש ווילאנג ס'איז דא דארטן א געוויסע הנאה. עושה אדם מדורה, א מענטש קען אויכעט מאכן א פייער ומתחמם כנגדה און ער ווארעמט זיך אן אקעגן דעם, לויט די בית הלל, ווייל זיך אנווארעמען איז פונקט אזא הנאה ווי זיך וואשן, יעדע זאך וואס האט הנאה זאגט מען מתוך שהותרה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. דער ברטנורא זאגט די פסק הלכה איז אז וואסער וואס איז אנגעווארעמט געווארן אין יום טוב זאל מען זיך נישט וואשן דעם גאנצן גוף נאר פניו ידיו ורגליו באזונדער ווייל מען האט גוזר געווען יום טוב אטו שבת און חמין וואס איז אנגעווארעמט געווארן פון ערב יום טוב קען מען זיך יא וואשן דעם גאנצן גוף אויף איינמאל. משנה ו'. שלשה דברים, דריי זאכן, רבן גמליאל מחמיר כדברי בית שמאי, האט רבן גמליאל אנגענומען א חומרא ווי די בית שמאי'ס שיטה. אין טומנין את החמין מיום טוב לשבת, טאמער ס'געפאלט אויס יום טוב ערב שבת, און דער מענטש, אפילו ער האט געמאכט א עירוב תבשילין, ער האט אנגעגרייט א געקעכטס און א געבעקס, ווילאנג ער האט נישט טומן געווען, ער האט נישט איינגעהילט עפעס א מין מאכל פון איין טאג אויפן צווייטן, אוועקגעלייגט אויף שבת, קען מען נישט אינמיטן יום טוב גיין אוועקלייגן חמין, באהאלטן, אין א ווארעמע זאך ס'זאל זיך האלטן אויף שבת. ווייל די בית שמאי האבן געהאלטן מ'קען נישט באקן פון יום טוב אויף שבת נאר טאמער מ'האט געמאכט א עירוב תבשילין מיט א געבעקס, מ'קען נישט קאכן פון יום טוב אויף שבת נאר טאמער מ'האט געמאכט א עירוב מיט א געקעכטס און מ'קען נישט טומן זיין נאר טאמער מ'האט אוועקגעלייגט חמין פון ערב יום טוב. די בית הלל האט אבער געהאלטן מ'קען באקן און קאכן און טומן זיין אפילו מ'האט נאר געהאט א עירוב תבשילין פון געקעכטס אליין. נאך א חומרא האט ער אנגענומען ווי די בית שמאי ואין זוקפין את המנורה ביום טוב, א מנורה וואס איז צוזאמגעשטעלט פון שטיקער און ס'איז צופאלן, האט די בית שמאי געהאלטן יש בנין בכלים, און אז ס'איז צופאלן טאר מען עס נישט צוריק צוזאמשטעלן יום טוב, די בית הלל האט געהאלטן אין בנין בכלים און מ'מעג יא. די דריטע חומרא איז געווען ווי די בית שמאי ואין אופין פיתין גריצין אלא רקיקין, ער האט געהאלטן אז יום טוב טאר מען נישט מאכן א טרחה און באקן דיקע ברויט וואס דאס איז האט פארנומען מער א טרחה, מ'דארף נאר מאכן דינע מצה'לעך אזוי און דאס דאס איז נישט אזא גרויסע טרחה דאס מעג מען באקן אין יום טוב. און די בית הלל האט געהאלטן אז מען מעג אפילו דיקע, מען מעג זיך אפילו מטריח זיין אויפן אוכל נפש. פארקערט נאך, אז מען באקט מער ברויט און גרעסערע ברויט באקט זיך עס בעסער אפ, ס'איז מער א הנאה, מער א עונג יום טוב, מעג מען. אמר רבן גמליאל, מימיהן של בית אבא, פון די טעג פון מיין טאטנ'ס משפחה, לא היו אופין פיתין גריצין אלא רקיקין, מען האט קיינמאל נישט געבאקן יום טוב קיין דיקע ברויט נאר דינע. אמרו לו מה נעשה לבית אביך וואס קען מען טון צו דיין טאטנ'ס שטוב שהיו מחמירין על עצמן אויף זיך אליין האבן זיי מחמיר געווען ומקילין לכל ישראל פאר אנדערע אידן האבן זיי קלאר מיקל געווען להיות אופין פיתין גריצין זיי האבן געלאזט מאכן דיקע ברויט וחרי און אזאלעכע מיני ברויטן גרויסע טייגן וואס מען טוט באקן אויף קוילן וואס דאס דארף האבן א גרויסע פייער און ס'איז א גרויסע טרחה און דאך האבן זיי מתיר געווען פאר אנדערע מענטשן הגם פאר זיך האבן זיי טאקע מחמיר געווען משנה ז' אף הוא אמר שלושה דברים להקל רבן גמליאל האט אויך דריי זאכן מיקל געווען, מכבדין בין המיטות, זיי פלעגן דאך אמאליגע צייטן עסן אויסגעשטרעקט אויפן בעט, פלעגט אראפפאלן ברעקלעך, מעג מען אויסקערן שבת יום טוב צווישן די בעטן, און איך האב נישט מורא אויף אשווי גומות, ער וועט אפשר קומען אויסגלעטיגן, אויסגראדן, א לעכל אין דער ערד, ווייל ס'איז א קליינע שטח. האב איך נישט מורא געהאט. א גרויסע שטוב האט מען יא מורא געהאט אויף דעם, ווייל א גרויסע שטוב איז נישט מעגליך ס'זאל נישט זיין דארט קיין לעכער, א קליינע שטח נאר צווישן די בעטן האט ער מיקל געווען. ומניחין את המוגמר, מען מעג אראפלייגן, מוגמר מיינט אז מען לייגט ארויף בשמים, אויף קוילן ביום טוב אז ס'זאל מאכן א גוטע גראך אינעם שטוב. אריינצולייגן א גראך אין בגדים האלט יעדער אז מען טאר נישט. און מחלוקה וואס רבן גמליאל האט אנגענומען א קולא און די חכמים וועלן שפעטער זאגן אז אז מען טאר עס נישט טון רעדט מען סתם פון מאכן א ריח אינעם שטוב. רבן גמליאל האט געהאלטן אז דאס איז א צורך אוכל נפש, ס'איז א גוטע גראך, און די חכמים האבן געהאלטן אז דאס איז א זאך וואס איז נאר פאר מפונקים, פאר בעסערע מענטשן, ס'איז נישט קיין. שוה'דיגע זאך ביי יעדן איינעם, דאס טאר מען נישט טון אין יום טוב. די דריטע זאך וואס רבן גמליאל האט אנגענומען א קולא, איז געווען ועושין גדי מקולס בלילי פסחים, ער האט געהאלטן אז פסח ביינאכט ווען עס איז נישט דא קיין בית המקדש, מעג מען אויך אפבראטן א ציג און ארויסלייגן די אברים, בראטן, צוזאמען אזוי באוואפנט האט עס אויסגעזען, מען האט ארויפגעלייגט. די פיס און די אברים, די בני מעיים, האט מען ארויפגעלייגט פון אינדרויסן ביי די מויל, מען האט אזוי געבראטן, עס האט נישט אויסגעזען, ער האט נישט געהאלטן אז מען איז חושש אז עס קוקט אויס ווי מען עסט קדשים בחוץ, וחכמים אוסרין, די אלע דריי זאכן, צווישן די בעטן האבן זיי נישט געלאזט קערן, ווייל מען האט מורא מען וועט אויסגלעטיגן א גריב, מען וועט אנפילן די לעכערלעך פון א גריב, און בשמים האבן זיי געהאלטן עס איז נישט קיין צורך לכל נפש נאר פאר בעסערע מענטשן אדער ווער עס האט א שלעכטע ריח, און מקולס זעט אויס ווי אוכל קדשים בחוץ. משנה ח', שלשה דברים רבי אלעזר בן עזריה מתיר וחכמים אוסרים, דריי זאכן האט רבי אלעזר בן עזריה מתיר געווען און די חכמים האבן נישט געלאזט, פרתו זיין קי, זאגט שוין די גמרא אז ס'מיינט נישט אז ס'איז געווען זיין קי, ס'איז געווען א קי פון א שכנה, אבער וויבאלד ער האט נישט מוחה געווען אויף דעם ווערט עס אנגערופן זיין קי, יוצאה ס'איז ארויסגעגאנגען ברצועה שבין קרניה. שבת איז ער ארויסגעגאנגען מיט א בענדעלע צווישן די הערנער, פאר שיינקייט, און ער האט געהאלטן אז דאס איז נישט קיין פראבלעם, ס'הייסט נישט געטראגן, און די חכמים האבן געהאלטן אז דאס איז א משא, ס'איז נישט קיין תכשיט, ממילא ס'הייסט געטראגן און א מענטש איז מצווה אויף שביתת בהמתו. נאך א זאך האט ר' אלעזר בן עזריה מיקל געווען ומקרדין את הבהמה ביום טוב, ער האט געהאלטן אז מען מעג אויסקעמען א בהמה מיט אזעלכע, מיט א קעמל וואס האט דינע ציינדעלעך, הגם ס'קען מאכן א חבורה, און ס'מאכט א חבורה, האט ער געהאלטן אז מ'מעג מיט דעם אויסקעמען א בהמה אין יום טוב, ווייל דבר שאין מתכוין מותר. מ'האט דאך נישט אינזין אויף דעם, מ'האט דאך נאר אינזין אז די בהמה, ס'קראצט פאר די בהמה, מ'וויל אים אביסל אויסקראצן דעם רוקן. ושוחקין את הפלפלין ברחיים שלהם, די דריטע קולא וואס ער, די דריטע זאך וואס רבי אלעזר בן עזריה האט מתיר געווען און די חכמים האבן גע'אסר'ט, איז געווען אז ער האט געזאגט אז מ'מעג צורייבן פעפערלעך, מיט די געהעריגע מילעכל אין יום טוב, א קליינע מילעכל וואס איז ספעציעל געמאכט פאר דעם. זאגט די משנה, ר' יהודה אומר אין מקרדין את הבהמה ביום טוב מפני שעושה חבורה, מען טאר נישט אויסקעמען א בהמה יום טוב מיט א קעמל וואס ס'האט דינע ציינדלעך ווייל דאס מאכט א חבורה, ס'צוקלאפט די בהמה, ס'מאכט ס'זאל קומען בלוט, אבל מקרצפין, מען מעג עס יא אויסקעמען מיט א קעמל וואס האט דיקערע ציינדלעך און דאס מאכט נישט קיין חבורה. וחכמים אומרים, אין מקרדין אף לא מקרצפין, מען טאר נישט גארנישט, נישט קיין קליינע ציינדלעך און נישט קיין גרויסע ציינדלעך, פארוואס מען האט גוזר געווען, מען האט גוזר געווען די דיקע ציינדלעך אטו די דינע. משנה ט', הרחיים של פלפלין. א מילעכל וואס מען נוצט פאר פעפער, טמאים משום שלושה כלים, ס'איז טמא וועגן דריי באזונדערע זאכן, ס'האט דריי חלקים, און יעדע חלק איז א באזונדערע כלי און ס'האט א עקסטערע טומאה, איך זאג נישט אז טאמער אזא כלי צוברעכט זיך אין דריי חלקים ווערט עס טהור, ווייל יעדע כלי פאר זיך ווערט קען מען נוצן עקסטער און ס'האט א עקסטערע דין טומאה. משום כלי קיבול, די אונטערשטע חלק דארט וואו ס'פאלט אריין די צומאלענע פעפער איז א כלי קיבול, אפילו ס'איז געמאכט פון האלץ איז עס מטמא ווייל א כלי עץ וואס איז מקבל וואס איז וואס ס'פארנעמט וואס מ'קען אריינלייגן עפעס דערין איז טמא און מקבל טומאה, און משום כלי מתכות, די די אויבערשטע כלי וואס איז הגם ס'איז אויכעט געמאכט פון האלץ אבער ס'איז באדעקט פון אונטן מיט א אייזן, און הגם ס'איז א פשוטע כלי עץ אבער ס'האט א ס'האט א שטיקל אייזן און די אייזן מאכט עס פאר א פשוטע כלי מתכות וואס דאס איז מקבל טומאה מיט דעם צושטויסט מען די פעפער. און משום כלי כברה, וואס איז די מיטלסטע חלק דערפון וואס דארטן ליגט די זייערל, וואס דארטן גייט עס אדורך די שטיקלעך די צומאלענע שטיקלעך, דאס איז טמא אפילו אויב עס איז געמאכט פון האלץ און עס איז נישט קיין כלי קיבול סאו ס'האט דאך לעכער, אבער אויף א כברה האט מען עקסטער גוזר געווען אלס א כלי אריג אלס א געוועבטע געשפינטע כלי האט מען עס גוזר געווען אז ס'איז מקבל טומאה. משנה יוד, עגלה של קטן, א וועגעלע וואס א קליין קינד נוצט צו שפילן זיך, און ער זעצט זיך אמאל אראפ דערויף, טמאה מדרס, טאמער די קליין קינד איז געווען א זב, ווערט די וועגעלע א אב הטומאה. ונטלת בשבת, ס'האט א דין פון א כלי, מ'מעג עס מטלטל זיין אין שבת, אבער ואינה נגררת אלא על גבי כלים, מ'טאר עס נישט פירן אויף זאמד, ווייל ס'טוט ארויסגראבן די זאמד פון אונטער זיך, און דאס קומט אויס ווי ר' יהודה וואס ר' יהודה האלט אז דבר שאין מתכוין איז אסור. רבי יהודה אומר, אנדערע חכמים אליבא דרבי יהודה זאגן אז רבי יהודה האט יא מתיר געווען אזא מין זאך, כל הכלים, אנדערע כלים אין נגררין טאר מען טאקע נישט שלעפן אויף זאמד חוץ מן העגלה אויסער א וועגעלע מפני שהיא כובשת, ס'קראצט נישט ארויס ס'דרוקט נאר אראפ, ס'דרוקט אראפ די זאמד און פאר דעם זעט עס אויס ווי ס'איז ליידיג געווארן די שטח אבער באמת'ן אריין איז קיין איין זאמד נישט גערירט געווארן פון פלאץ ס'איז נאר אראפגעדרוקט געווארן ממילא ס'איז נישט דומה צו סתם א בעט אדער א שענקל וואס דאס האלט רבי יהודה אז מ'טאר נישט שלעפן ווייל ס'מאכט א קראץ אין דער ערד און אפילו מען האט נישט אינזין איז עס אסור, דעיס קראצט נישט, ס'טוט נאר אראפ דרוקן, למעשה פסק'נט מען אבער ווי ר' שמעון, אז א מענטש מעג יא שלעפן אפילו א בעט און א שענקל, זאכן וואס קראצן יא, וויבאלד מען האט נישט אינזין צו מאכן א קראץ. זאגט די גמרא, ס'איז געשטאנען אין די משנה, יום טוב שחל להיות ערב שבת טאר מען נישט קאכן אויף שבת, פון יום טוב טאר מען נישט אנהייבן קאכן אויף שבת, מנא הני מילי? זאגט רש"י, ער מיינט נישט ממש צו זאגן אז מען גייט ארויסלערנען פון די תורה דאס, די גאנצע זאך פון עירוב תבשילין איז דאך נאר א דרבנן, ער מיינט נאר צו פרעגן אויף וואו האט מען זיך סומך געווען, וואו האבן זיי געטראפן א רמז דערצו אין די תורה, אמר שמואל, דאמר קרא זכור את יום השבת לקדשו, מען דארף געדענקען דעם שבת'דיגן טאג צו הייליגן, זכרהו דו מוזט אים געדענקען מאחר שבא להשכיחו, ווייל ס'קען דאך קומען א אופן אז מען זאל עס פארגעסן, טאמער יום טוב געפאלט אויס ערב שבת, העט א מענטש אויפעסן אלע זיינע עסן וואס ער האט, וועט ער אויפעסן אין יום טוב. ער העט גארנישט איבערלאזן געהעריג צו עסן אויף שבת, האט די תורה אנגעזאגט זאלסט מאכן א עירוב תבשילין און אזוי וועסטו שוין געדענקען אז דו מאכסט אז דו דארפסט אוועקלייגן אויף שבת. פרעגט די גמרא מאי טעמא? זאגט רש"י, די פסוק קומט דאך אבער פאקטיש נישט אויף דעם, די פסוק איז דאך נאר א אסמכתא, די עיקר פסוק קומט אז מען זאל מאכן קידוש אויף וויין, און א עירוב איז דאך נאר א דרבנן'דיגע זאך, איז פארוואס טאקע האבן די חכמים איינגעזען צו מאכן א עירוב? אמר רבא כדי שיברור מנה יפה לשבת ומנה יפה ליום טוב. דורך דעם וואס מען מאכט א עירוב וועט א מענטש זיכער מאכן אז ער זאל איבערלאזן א שיינע גוטע שטיקל צום עסן אויף די שבת'דיגע סעודה אויסער דעם וואס ער האט א גוטע שטיקל אויף יום טוב. רב אשי אומר כדי שיאמרו אז מענטשן זאלן זאגן אין אופין מיום טוב לשבת קל וחומר מיום טוב לחול, לויט רבא איז די גאנצע ענין פון עירוב תבשילין אלס א כבוד פארן שבת, אז מען זאל נישט פארגעסן פונעם שבת, מען זאל איבערלאזן א גוט שטיקל עסן דערפאר. לויט רב אשי איז עס פשוט א כבוד פארן יום טוב, כדי מענטשן זאלן געדענקען אז אויב איך לאז נישט קאכן פון יום טוב אויף שבת, איז קל וחומר אז מען טאר נישט קאכן פון יום טוב אויף אינדערוואכן. דאס הייסט, אויב איך מעג נאר קאכן פון יום טוב אויף שבת אויב איך האב אנגעהויבן קאכן פון פאר יום טוב, כ'האב שוין ערב יום טוב געמאכט עירוב תבשילין וואס דעמאלטס אין יום טוב ענדיג איך נאר צו, אבער אנהייבן טאר מען נישט, קל וחומר אז פון יום טוב אויף אינדערוואכן טאר מען גארנישט אפילו מען האט שוין אנגעהויבן פון ערב יום טוב. זאגט די גמרא תנן האבן מיר געלערנט אין די משנה, עושה תבשיל מערב יום טוב, מ'מאכט א געקעכטס פון ערב יום טוב וסומך עליו לשבת, מ'פארלאזט זיך אויף דעם אז מ'מעג ווייטער קאכן פון יום טוב אויף שבת, איז בשלמא לרב אשי דאמר כדי שיאמרו אין אופין מיום טוב לשבת, וואס ער האט געזאגט אז דער טעם איז, אז ווייל מ'טאר נישט באקען פון יום טוב אויף שבת, היינו דמערב יום טוב אין ביום טוב לא, פאר דעם דארף איך אנהייבן שוין פון ערב יום טוב צוגרייטן א תבשיל, אזוי הייסט עס שוין ווי כ'האב אנגעהויבן קאכן פון ערב יום טוב, און יום טוב אליין ענדיג איך נאר צו יום טוב אליין קען מען אבער נישט מאכן דעם עירוב תבשילין, מ'דארף שוין אנהייבן פון פריער, אלא לרבא וואס די גאנצע זאך איז נאר אז מ'זאל געדענקען אוועקצולייגן אויף שבת, מאי איריא מערב יום טוב אפילו ביום טוב נמי. זאל מען פאר די יום טוב'דיגע סעודה אראפנעמען מאכן א עירוב תבשילין אנהייבן קאכן אויף יום טוב און אזוי וועט מען שוין אויף שבת אזוי וועט מען שוין געדענקען אוועקצולייגן א מנה יפה אויף שבת, ענפערט די גמרא אין הכי נמי, ס'וואלט ווען טאקע געווען א גלייכע עצה אזוי צו טון אלא גזירה שמא יפשע, כ'האב מורא ער וועט פארגעסן אין יום טוב און ווייל ער איז שוין טרוד וועט ער נישט מאכן דעם עירוב האב איך מורא פארדעם האב איך געהייסן ער מוז עס מאכן פון ערב יום טוב. זאגט די גמרא ותנא, ביז יעצט האבן מיר געהאט צוויי אמוראים וואס האבן געלערנט פשט אין דעם עירוב תבשילין, יעצט האבן מיר א תנא וואס ער לערנט עס ארויס פון א צווייטע פלאץ, מייתי לה מהכא, ער לערנט עס פון דא את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו, מכאן אמר רבי אלעזר אין אופין, מען קען נישט קאכן פון יום טוב אויף שבת אלא על האפוי נאר טאמער איך האב שוין עפעס געהאט אפגעבאקן פון פארדעם, ואין מבשלין מען טאר נישט גיין קאכן אלא על המבושל נאר טאמער איך האב שוין געהאט אפגעקאכט עפעס פון פאר יום טוב מכאן סמכו חכמים לעירובי תבשילין מן התורה, פון דא האבן די חכמים געמאכט א סמך. צו די מצוה אויף פון די תורה אויף די מצוה פון עירובי תבשילין וואס איז א דרבנן'דיגע מצוה. זאגט די גמרא אמר רב אבא אמר רב, עירובי תבשילין צריכין כזית, בין לאחד בין למאה, נישט קיין חילוק צו מען מאכט עס פאר איין מענטש צו מען מאכט עס פאר הונדערט מענטשן, איז גענוג איין כזית אז מען זאל אנהייבן קאכן פון פאר יום טוב. אמר רב הונא אמר רב, עירובי תבשילין צריכין דעת, ס'פעלט אויס אז מען זאל וויסן. ער האט אבער נישט מסביר געווען ווער ס'דארף וויסן. זאגט די גמרא פשיטא דאס איז זיכער אז דעת מניח בעינן אז דער וואס ער לייגט דעם עירוב ער דארף זיכער וויסן אז ער מאכט עס לשם עירוב תבשילין. די שאלה איז דעת מי שהניחו לו בעינן או לא בעינן. יענער אנדערער מענטש פאר וועם איך לייג עס, יענער דארף אויך וויסן דערפון אדער נישט. תא שמע דאבוה דשמואל מערב אכולה נהרדעא, דער טאטע פון שמואל האט געמאכט א עירוב פאר גאנץ נהרדעא, ער האט זיי גארנישט איינגעמאלדן, די זעלבע זאך רבי אמי ורבי אסי מערבו אכולהו טבריא, זיי האבן געמאכט פארן גאנצן שטאט, ס'איז נישט געווען דווקא על דעת פון יענע מענטשן. זאגט די גמרא מכריז רבי יעקב בר אידי, רבי יעקב בר אידי פלעגט אויסרופן מי שלא הניח עירובי תבשילין, ווער עס האט פארגעסן האט נישט געלייגט קיין עירוב תבשילין יבא ויסמוך על שלי קען ער זיך פארלאזן אויף מיינע, זעהן מיר דאך קלאר אז מען דארף נישט זאגן פאר די מענטשן פון פריער, מען קען אין יום טוב זאגן פאר די מענטשן איך האב געמאכט פאר ענקער וועגן, ועד כמה ביז ווי ווייט א שטח האט דער מענטש אינזין צו פטר'ן די אנדערע וואס האבן נישט געמאכט, אמר רב נחומי בר זכריה משמיה דאביי עד תחום שבת, ביז עד תחום שבת האט ער אינזין אלע מענטשן, ווייטער פון דעם שוין נישט. ההוא סמיא ס'איז געווען א בלינדער מענטש, דהוה מסדר מתניתא קמיה דמר שמואל, ווייל ער איז געווען בלינד האט ער זייער אסאך גע'חזר'ט אויף אויסעווייניג משניות, איז ער פלעגט ער גיין פאר מר שמואל און ער פלעגט אים איבערזאגן מסדר זיין די משניות פאר שמואל. חזייה דהוה עציב, איינמאל האט שמואל געזען אז יענער איז טרויעריג, אמר ליה אמאי עציבת פארוואס ביסטו טרויעריג אמר ליה דלא אותיבי עירובי תבשילין כ'האב פארגעסן כ'האב נישט געמאכט קיין עירוב תבשילין אמר ליה האט אים שמואל געזאגט סמוך אדידי קענסט דיך פארלאזן אויף מיינס איך האב אינזין געהאט מיין גאנצע שטאט ער איז געווען די רב די ראש ישיבה אין נהרדעא קענסט דיך פארלאזן אויף מיין עירוב לשנה איבער א יאר און ווי רש"י זאגט אז ס'איז געווען ראש השנה ווייל רש"י לערנט אז דאס איז געווען, ער האט זיך שוין דערמאנט דעם ערשטן טאג יום טוב, ס'איז געווען דאנערשטאג און פרייטאג ראש השנה, און ווען ס'וואלט געווען סתם א צווייטער יום טוב וואלט מען נאך געקענט מאכן מיט א תנאי, זיך אויסנעמען פון איין טאג אויפן צווייטן, אבער וויבאלד ס'איז ראש השנה, ס'איז קדושה אחת קען מען נישט, אנדערע מפרשים דער מהרש"א, און אנדערע שטעלן זיך שוין אויף דעם, ווער זאגט אז מ'רעדט דווקא פון ראש השנה, ס'קען זיין אז ס'איז געווען א געהעריגער יום טוב נאר מ'האט זיך דערמאנט דעם צווייטן טאג. זאגט די לשנה, די אנדערע יאר חזייה האט ער אים געזען דהוה עציב, אז ער איז ווייטער טרויעריג, אמר ליה אמאי עציבת פארוואס ביסטו טרויעריג, אמר ליה דער בלינדער מענטש געזאגט דלא אותיבי עירובי תבשילין איך האב ווייטער נישט געמאכט קיין עירוב תבשילין, אמר ליה האט אים שמואל געזאגט פושע את יעצט ביסטו שוין א שולדיגער, לכולי עלמא שרי יעדער איינער האב איך אינזין געהאט דעם עירוב יעדער איינער איז מותר לדידך אסור דו קענסט דיך אבער נישט פארלאזן אויף מיין עירוב כ'האב נישט אינזין געהאט מוציא צו זיין די אלע וואס פארגעסן דירעקט זאגט די זוהר הקדוש.

ונרגן מפריד אלוף מיינט מפריד אלופו של עולם, ער טוט אפשיידן דעם אייבערשטן וואס ער איז דער מלמד פון די וועלט ודא קודשא בריך הוא, ער מאכט אז ס'זאל זיך צוטיילן די יחוד און דורך דעם גייט חלילה אוועק די השגחה פונעם אייבערשטן פון די וועלט. דבר אחר איש תהפוכות ישלח מדון, מהו ישלח? ישלח לאינון נטיעין, די נטיעות, די פלאנצונגען וואס דאס איז די זעקס ספירות, טוט ער זיי דערווייטערן פון זייער מקור,

מפריד, זיי שיידן אפ דיחודא לא אשתכח ס'זאל נישט זיין קיין יחוד, מפריד למטרוניתא ממלכא ער נעמט אוועק די קעניגן פונעם קעניג ולמלכא ממטרוניתא די קעניג נעמט ער אוועק פונעם קעניגן ובגין כך לא אקרי אחד ס'ווערט נישט אנגערופן מער איינס דאחד לא אקרי ס'ווערט נישט אנגערופן איינס אלא כד אינון בזווגא חדא ווען זיי זענען ממש אויף איין זיווג איז וויי לאינון חייביא דעבדין פרודא לעילא א רחמנות אויף די רשעים וואס זיי טוען מאכן א פירוד און א צוטיילעניש אויבן צווישן דעם מלך און די מלכה. זכאין אינון צדיקייא וואויל איז פאר די צדיקים דאינון מקיימין קיומא דלעילא, זיי טוען אנהאלטן די קיום העליון, זיי שטעלן צוריק די אלע ספירות אויפן ריכטיגן פלאץ, וזכאין אינון מאריהון דתשובה די בעלי תשובה, דתייבין כלא לאתרייהו, פאר דעם הייסן זיי בעלי תשובה ווייל זיי קערן אלעס צוריק אויפן פלאץ, ועל דא תנינן אתר דבעלי תשובה יתבי דארט ווי די בעלי תשובה זיצן, צדיקים גמורים לא יתבי ביה, ווייל די בעלי תשובה זענען העכערע מדריגה זיי טוען צוריק קערן אלעס צום ריכטיגן פלאץ. מאי טעמא? אלא אינון אתתקנו באתר עלאה, זיי זענען פארראכטן געווארן, די בעלי תשובה זענען אנגעקומען ביז די מידת הבינה, באתר אויף די פלאץ דשקיו דגנתא משתכח מתמן, פון דארטן ווערט מען אנגעטרונקען, פון דארטן טרינקט מען אן דעם גן ודא הוא תשובה, ועל דא אקרון בעלי תשובה, ואלין די אנדערע די צדיקים אתתקנו זענען פארראכטן געווארן באתר אחרא, אויף א אנדערע פלאץ דאקרי צדיק וואס דאס איז די מידת היסוד. ועל דא, אלין יתבין באתר עלאה, די בעלי תשובה זיצן אויף א העכערע פלאץ, זיי זיצן ביי די מידת הבינה, ואלין יתבין באתר זוטר און די אנדערע, די צדיקים זיצן אויפן נידריגערן פלאץ אויף די מידת היסוד. מאי טעמא, אלין תייבין מיא לאתרייהו, זיי האבן צוריקגעקערט די וואסער, די השפעות, אויף זייער פלאץ, מאתר עלאה, פון דעם אויבערשטן פלאץ, דנהרא עמיקא פון דעם טיפן טייך, וואס דאס איז די מידת הבינה, עד ההוא אתר דאקרי צדיק, ביז דעם פלאץ וואס ווערט אנגערופן יסוד צדיק.

זי האט פארלוירן די יחוד וואס זי פלעגט האבן. כגוונא דא אויף די זעלבע פשט איז הצדיק אבד. די צדיק האט עפעס פארלוירן, נישט ער איז אליין פארלוירן געווארן, אבוד, פארלוירן או נאבד, אדער פארלוירן געווארן אליין לא כתיב אלא אבד, ער האט עפעס אנדערש פארלוירן. ער האט פארלוירן די זיווג, די יחוד האט ער פארלוירן, הדא הוא דכתיב אבדה האמונה. בגין כך, דאס איז די פשט והשיב את הגזילה או את האבידה, דער וואס האט געזינדיגט און ער האט געמאכט אז ס'זאל זיין חלילה א פירוד, דארף ער צוריקקערן און מאכן אז אלעס זאל צוריקקומען די יחוד אויפן פלאץ. זאגט דער רמב"ם, אורז שבישלו, א מענטש האט געמאכט א געקעכטס פון רייז, או שעשו ממנו פת, האט געמאכט א רייז ברויט, בתחילה אלס א פארברכה מברך עליו בורא מיני מזונות, ולבסוף בורא נפשות. אנדערש ווי א געווענליכע פון די ה' מיני דגן וואס מען מאכט א פארברכה בורא מיני מזונות און מען מאכט נאכדעם על המחי', ביי רייז ענדיגט מען מיט א בורא נפשות. ובלבד שלא יהא מעורב עם דבר אחר אלא אורז לבדו, דאס איז נאר אויב ס'איז רייז אליין, דעמאלטס מאכט מען א מזונות פון אנהייב, אבל פת דוחן, אויב ס'איז געמאכט געווארן פון דוחן, דאס איז א אנדערע מין קטניות וואס איז ענדליך צו רייז, או פת של שאר מיני קטניות, אנדערע מיני בונדלעך, בתחילה מברך שהכל ולבסוף בורא נפשות רבות, דעמאלטס מאכט מען פון אנהייב א שהכל, און צום סוף א בורא נפשות. כל שמברכין עליו בתחילה המוציא, מברכין לאחריו בסוף, ברכת המזון כסדרה ארבע ברכות, יעדע מין זאך וואס מען מאכט א פארברכה המוציא, מאכט מען נאכדעם ברכת המזון אלע פיר ברכות. וכל שמברכין עליו בתחילה בורא מיני מזונות, יעדע זאך וואס מען הייבט אן מיט א מזונות, מברכין בסוף לאחריו ברכה אחת מעין שלש וואס דאס איז על המחיה, חוץ מן האורז אזוי ווי אונז האבן מיר יעצט געלערנט אז אויף רייז מאכט מען אויף א געקעכטס פון רייז און א ברויט פון רייז הייבט מען אן מיט א מזונות און מען ענדיגט מיט א בורא נפשות. במה דברים אמורים, שאכל מכזית ולמעלה, ווען איז געזאגט געווארן די זאך אז מען מאכט בכלל א נאכברכה אויב מען האט געגעסן מער ווי א כזית, אבל אכל פחות מכזית, אויב א מענטש האט געגעסן ווייניגער ווי א כזית בין מן הפת סיי פון ברויט בין משאר אוכלין, והשותה אדער איינער וואס האט געטרינקען פחות מרביעית ווייניגער פון א רביעית בין מן היין בין משאר משקין, מברך בתחילה ברכה הראויה לאותו המין, ווייל מען טאר דאך נישט הנאה האבן פון די וועלט אן א ברכה, אפילו מען וויל טרינקען נאר אביסעלע, אדער עסן נאר אביסעלע, דארף מען שוין מאכן א פארברכה, אבער ולבסוף אינו מברך כלל, א נאכברכה וועט מען נישט קענען מאכן ווילאנג מען טרינקט נישט א רביעית אדער מען עסט א כזית. זאגט דער ספר חסידים, אם ראית רשע עשיר, אז דו זעסט א רשע א עושר, שמתחתנים בו גדולים, ער טוט שיינע שידוכים, דע לך זאלסטו וויסן, כי העושר, דער רייכטום, לא בא לידו, עס איז נישט געקומען צו אים, אלא שידע הקדוש ברוך הוא, ווייל דער אייבערשטער האט געוואוסט, אם לא יהיה לו עושר, טאמער ער וואלט נישט געהאט קיין עשירות לא יתחתן בו. דאס איז געווען באשטימט אז דער צדיק, דער חשוב'ער מענטש דארף זיך משדך זיין מיט אים. ווען ער וואלט געווען א רשע אן געלט וואלט ער זיך נישט משדך געווען מיט אים. האט אים דער אייבערשטער געגעבן אן עשירות אזוי זאל זיך דער צדיק צו דער חכם משדך זיין מיט אים. לכך הקדים ונתן לו העושר. זאגט ער לא בעבור זכותו מתחתנין בו, קיינער איז זיך נישט משדך מיט אים וועגן זיין אייגענע זכות, אלא עבור זכיות אבותיו ואמותיו, זיינע טאטעס, זיינע מאמעס, זיי האבן געהאט עפעס זכיות און פאר דעם איז געווען באשערט.

דורך דעם ביי יצחק ווען ס'איז געקומען די בשורה פון יצחק, לפיכך מתה על ידי יצחק בעקידתו, זי, איר אייגענע מיתה איז צושטאנד געקומען ווען זי האט געהערט די מעשה פון עקידת יצחק. זאגט ער ווייטער אם בא ראובן לידי צער, טאמער ראובן האט א צער, והגיד צערו לשמעון ער פארציילט פאר שמעון זיין צער, ושמעון התחנן על ראובן, שמעון איז מתפלל פאר ראובן'ס וועגן, כאילו הצער על עצמו, ער איז זיך מורא'דיג מצער און ער רייסט איין כאילו ס'וואלט געווען זיין אייגענע פראבלעם, לבסוף, כשיבוא על שמעון שום צער, טאמער ס'וועט זיך אמאל קומען עפעס א צער אויף שמעון, אויף דעם חבר, ולא יתחנן ראובן על שמעון, און ראובן האט נישט צוריק מתפלל געווען אויף שמעון כמו שמעון על ראובן, אזוי ווי שמעון האט איינגעריסן אויף ראובן, הרי כאילו גזלו, ווערט דאס גערעכנט ווי דער ראובן בא'גזל'ט דעם שמעון, שנאמר גזילת העני בבתיכם, ווי דער רשי זאגט אין מסכת ברכות, וואס הייסט נאר ווען מ'רויבט פון א ארעמאן? נאר דעמאלטס הייסט עס גזילה? איז דארטן אין די גמרא שטייט עס אז מען רויבט א א ענפער מען גריסט אים נישט צוריק, איינער וואס האט געגריסט איינעם און ער גריסט אים נישט צוריק הייסט עס גזילה, און דא טייטשט ער עס אויס אויף דעם אז טאמער איינער האט מתפלל געווען פאר איינעם און יענער קומט אליין צו א צרה און דער חבר איז נישט צוריק מתפלל אויף אים, רויבט ער אים אויס מיט די תפילה. ואפילו אם נושע שמעון, אפילו שמעון איז למעשה געהאלפן געווארן דאך דארף ראובן, הייסט ראובן א גזלן טאמער ער האט נישט מתפלל געווען אויף אים, שנאמר ואהבת לרעך כמוך, דו דארפסט ליב האבן דיין חבר און טון פאר יענעם אזוי ווי ער האט געטון פאר דיר. ואם התחנן על חברו, טאמער ער האט יא מתפלל געווען אויף זיין חבר, אף על פי שלא הועיל, אפילו זיינע תפילות האבן נישט אויפגעטון, אבער כשיבוא הוא או זרעו לאותו צער, טאמער דער מתפלל, דער חבר וואס רייסט איין פאר יענעם, וועט אליין אדער זיינע קינדער צוקומען צו א געוויסע צייט, הקדוש ברוך הוא זוכר וועט דער אייבערשטער געדענקען מה שעשה לחבירו, וואס ער האט געטון פאר זיין חבר, כשנעשה לו זה המאורע, ווען עס איז געווען די מעשה ביים חבר און ער האט איינגעריסן פארן חבר, ומושיעו וועט דער אייבערשטער אים העלפן מיט דעם זכות וואס ער האט מתפלל געווען פאר יענעם, אזוי ווי ס'שטייט, המתפלל בעד חבירו, והוא צריך לאותו דבר, טייטשט דאס ספר חסידים, אז שפעטער ס'וועט קומען אמאל א. א מצב אז ער אליין וועט דארפן צוקומען צו די זעלבע מין ישועה, איז הוא נענה תחילה וועט ער געהאלפן ווערן, ווייל ער האט אמאל מתפלל געווען אויף זיין חבר וואס איז געווען אין א ענליכע פראבלעם.